מ'קען קויפן א עבד עברי מיט געלט, ואינו נקנה בתבואה וכלים, מיט תבואה וכלים קען מען אים נישט קויפן. האי תבואה וכלים היכי דמי. וואס מיינט מען דאס מיט תבואה וכלים קען מען אים נישט קויפן? אילימא וועסטו וועלן זאגן דלא מקנו בהו כלל, מיט שווה כסף קען מען נישט קויפן א עבד עברי, כ'קען דאך אזוי נישט זאגן. ישיב גאולתו אמר רחמנא,

ואי דלית בהו שוה פרוטה, אויב די תבואה און כלים איז נישט ווערט קיין פרוטה, מאי איריא תבואה וכלים, פארוואס טויג עס נישט ווייל ס'איז תבואה אדער כלים? אפילו כסף נמי, געלט אז ס'איז נישט ווערט קיין פרוטה. קען מען מיט דעם נישט מאכן קיין קנין, אלא לאו, דארף איך לערנען דאית בהו שוה פרוטה, די תבואה וכלים זענען ווערט א פרוטה, וכיוון דלא קייצי לא, ווייל אויב מען ווייסט נישט גענוי דעם פרייז קען מען מיט דעם נישט קויפן, און דאס איז דער פשט, ואינו נקנה בתבואה וכלים, סתם בתבואה וכלים קען מען נישט קונה זיין, דווקא אז מען האט פריער באשטימט אפגעשאצט די געלט דעמאלט קען מען קונה זיין. ואידך, איז דאך א קשיא אויף רבה'ן, וואס רבה זאגט מען דארף ניט אפשאצן, רבה זאגט הכי קאמר, ער מיינט אזוי צו זאגן, בתורת כסף הוא נקנה, מען קען קויפן א עבד עברי מיט כסף, ואין נקנה בתורת תבואה וכלים, בתורת כסף קען מען אים קויפן, סיי מען גיט כסף סיי מען גיט שווה כסף, אבער מען גיט דאס אלס דעם דין פון כסף, אבער נישט בתורת תבואה וכלים, אבער נישט מיט דעם קנין וואס מען מאכט מיט תבואה וכלים, מיט געלט קען מען נישט מאכן קיין חליפין, מיט תבואה וכלים מאכט מען קנין סודר, שטייט, כלים לערן איך אפ שטייט דארטן אין רות שלף איש נעלו, און תבואה לערן איך אפ כל דבר ווערט דארט דערמאנט. ומאי נינהו חליפין, מען קען נישט קונה זיין א עבד עברי מיט חליפין. פרעגט די גמרא, ולרב נחמן דאמר רב נחמן וואס ער לערנט פירות לא עבדי חליפין, א חליפין דארף זיין א כלי, אבער פירות מאכן נישט קיין חליפין, מאי איכא למימר? ווי קען איך דא לערנען פשט אין דער ברייתא? ר' נחמן לערנט אז דאס וואס שטייט כל דבר גייט נישט ארויף אז מיט יעדן זאך קען מען מאכן חליפין, נאר כל דבר גייט צו זאגן אז אלעס קען מען קויפן מיט א כלי. יעצט קאן איך דאך שוין נישט טייטשן לויט ר' נחמנ'ן תורה. אז א עבד עברי קען מען נישט קונה זיין מיט חליפין פון תבואה וכלים, ווייל מיט תבואה קען מען דאך בכלל נישט מאכן קיין חליפין. אלא זאגט די גמרא לעולם דלית בהו שווה פרוטה, דאס וואס שטייט ואינו נקנה בתבואה וכלים מיינט מען ס'איז נישטא קיין פרוטה, איי ודקאמרת דאס וואס דו פרעגסט מיר מאי איריא תבואה וכלים אז ס'איז נישט ווערד קיין פרוטה וואס זאגט ער צוליב תבואה וכלים טויג עס נישט אפילו כסף נמי כסף איז דאך אויך נישט גוט אז ס'איז נישט ווערד קיין פרוטה ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא כסף דאס איז א זיכערע זאך ביי כסף דאי אית ביה שווה פרוטה ע אז די כסף ווערט א פרוטה קען מען מיט דעם מאכן א קנין, אי לא אז ס'איז נישט ווערט א פרוטה לא קען מען נישט מאכן קיין קנין. אבל תבואה וכלים אימא וואלט איך געוואלט מיינען אז ס'זאל זיין גוט אפילו ס'איז נישט ווערט קיין פרוטה, מדמקרבא הנאתייהו ווייל עס איז שוין צוגעגרייט מ'זאל פון זיי הנאה האבן,

אויב ס'האט נישט די ווערדע פון כסף, אז ס'איז נישט ווערד קיין פרוטה, קען מען ניט מאכן קיין קנין. רש י. אמר רב יוסף, מנא אמינא לה, פון וואנען ווייס איך אז מען דארף פריער אפשאצן? די ערשטע ראיה האט רב יוסף געברענגט צום צווייטן לשון, אז ווען זאגן מיר שווה כסף ככסף, דווקא קייץ, דווקא ווען מען ווייסט דעם פרייז פון דעם, דא אויך גייט ער א ראיה ברענגען צום ערשטן לשון, דתניא מיר האבן געלערנט, איינער האט אויסצולעזן זיין זון דעם בכור, דארף ער דאך געבן דעם כהן פינף שקלים, ווי שטייט אין פסוק, ופדויו מבן חודש, תפדה בערכך כסף חמשת שקלים, האט ער געזאגט, עגל זה לפדיון בני, ער גיט דעם כהן א עגל, א קאלב, אויסצולעזן דעם זון, אדער ער גיט אים א מלבוש און ער זאגט, טלית זה לפדיון בני, לא אמר כלום, איז דער זון נישט אויסגעלעזט.

אילימא וועסטו וועלן זאגן דלא שווה אז די עגל צו די טלית איז נישט ווערט קיין פינף שקלים, כל כמיניה אז ער זאגט פינף שקלים איז עס ווערט, איז עס דען ווערט געווארן מיט אמאל? פארוואס שטייט ביי דעם צווייטן דין ווען ער זאגט עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני איז בנו פדוי?

זאגט די גמרא, לא, ניין, לעולם דלא שווה, ס'קען זיך רעדן אז עס איז נישט ווערט קיין פינף שקלים, איי דו פרעגסט מיר וואס איז דער טעם פון דער סיפא פארוואס דער זון איז יא אויסגעלייזט, וכגון דקביל כהן עילויה. אז דער כהן שאצט עס אפ, אז פאר אים איז עס יא ווערט פינף סלעים, און מען מיינט טאקע אז ס'איז ווערט פאר אים פינף סלעים, ווייל ער דארף האבן די זאך, כי הא דרב כהנא שקל סודרא מבי פדיון הבן, רב כהנא האט גענומען א סודר אויף א פדיון הבן, אמר ליה. ער האט געזאגט צו דעם טאטן פון זון, כאטש ס'איז נישט ווערד קיין פינף סלעים, לדידי חזי לי חמש סלעים, ביי מיר איז עס ווערד חמש סלעים. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, לא אמרן, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז די זאך איז נישט ווערד, איז דאס וואס דער כהן זאגט פאר אים איז עס ווערד, הייסט עס ווי די זאך איז ווערד, אלא כגון רב כהנא, ס'איז אזוי ווי רב כהנא, און ס'האט זיך געהאנדלט ביי א סודר דגברא רבה הוא, ער איז א חשוב'ער מענטש, און דער סדר איז געוועזן די חשוב'ע מענטשן האבן געטראגן א סודר, ומבעי ליה סודרא ארישיה דארף ער האבן א סודר אויף זיין קאפ אנצוטון, די טוך דארף ער האבן אנצוטון איז ביי אים ווערט, אבל כולי עלמא אבער אנדערע מענטשן וואס דעם סודר דארפן זיי נישט האבן פאר זיך, נאר אויף צו פארקויפן, לא, וועט נישט העלפן דאס וואס ער וועט זאגן לדידי שווה לי. כי הא, א ראיה איך דיר ברענגען, א זאך וואס א מענטש דארף האבן וועט ער געבן מערער ווי די זאך איז ווערט, כי הא דמר בר רב אשי, מר בר רב אשי זבן סודרא האט געקויפט א סודר מאימיה דרבה מקובי פון דער מאמען פון רבה פון דער שטאט קובי, שווה עשרה, ס'נאר ווערט געווען צען, האט ער באצאלט פאר דעם בתלייסר דרייצן, פארוואס טאקע האט ער באצאלט מער? ווייל ער איז געווען א אדם חשוב און ביי אים, ער האט נישט געקראגן צו קויפן פאר צען, האט ער באצאלט דרייצן מער ווי די ווערט, אבער אזוי יא א אנדערע מענטש, אדער מען קען זאגן אפילו ביי רב כהנא ס'זאל זיך נישט האנדלן ביי א סודר נאר ביי א אנדערע זאך, וועט נישט העלפן דאס וואס ער וועט זאגן לדידי שוה לי, ווייל לדידי שוה לי פאסט זיך נאר צו זאגן דעמאלט ווען ס'איז טאקע פאר אים ווערט די זאך. רש"י. תוספות שטעלט זיך דא, איז דא ווייזט אויס אז רב כהנא איז געווען א כהן, מ'האט דאך פאר אים אויסגעלייזט א בכור, פרעגט תוספות, די גמרא אין פסחים ווייזט אויס ר'איז נישט געווען קיין כהן, רב כהנא האט געזאגט ווען נישט וואס איך האב גענומען א כהנת וואלט איך נישט געגאנגען אין גלות, די גמרא וויל דארט זאגן אז א כהנת זאל חתונה האבן נאר צו א כהן, און רב כהנא זאגט דעריבער איז ער געגאנגען אין גלות ווייל ער האט גענומען א כהנת, זעהט זיך ער איז נישט געווען קיין כהן, זאגט תוספות איז געווען צוויי רב כהנא'ס, נאך א תירוץ זאגט תוספות, דא זעהט מען פון גמרא אז מען קען הייסן מיט דעם נאמען כהנא, ווי דא א רב כהנא, און מען זאל נישט זיין קיין כהן. תוספות זאגט אין דעם אנדערן תירוץ, אז ווייל איז זיין פרוי געווען א כהנת, האט ער געקאנט נעמען די חמש סלעים צוליב זיין פרוי, זעט מען פון דעם אויך אז מען קען אויסלייזן א בכור בחמש סלעים, נישט בלויז. ברוך השם, מסכת קידושין, דף ח' עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער שווי עשרה בתלייסר. אמר רב אלעזר, האט רב לעזער געזאגט, אז איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי במנה, ווער מקודש צו מיר מיט הונדערט זוז, ונתן לה דינר, און יעצט האט ער איר געגעבן נאר איין דינר, הרי זו מקודשת, זי איז מקודש. דאס וואס ר'האט געזאגט מנה, מיינט ער אז מקודש זאל זי ווערן מיט דעם דינר, נאר א תנאי אז ער וועט איר געבן מנה, וישלים, און ער דארף צוצאלן, דאס הייסט אז דעמאלט ווען ער צאלט צו זענען די קידושין חל למפרע, ממילא וועט די פרוי נישט קענען חרטה האבן. מאי טעמא? כיוון דאמר לה מנה, אז ער האט געזאגט מנה ויהב לה דינר, און ער האט איר געגעבן א דינר, כמאן דאמר לה על מנת דמי, איז גלייך ווי ער מאכט א תנאי על מנת שאתן לך מנה, פארוואס זענען די קידושין שוין חל, ואמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן, כל האומר על מנת, אויב מען זאגט על מנת, כאומר מעכשיו דמי, דאס הייסט די קידושין זאלן יעצט ווערן, אז כ'וועל דיר שפעטער געבן די מנה וועלן די קידושין חל זיין פון יעצט. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, איינער האט געזאגט צו א פרוי, התקדשי לי במנה, זיי מקודש צו מיר, מנה, מנה איז פאר הונדערט דינרים, והיה מונה והולך, ער האט געציילט, איינס, צוויי, דריי, אזוי האט ער געהאלטן אין איין ציילן, ורצה אחד מהם לחזור, איינער וויל חרטה האבן צו ער צו זי, אפילו בדינר האחרון, אפילו מען האלט נאך ביז מען האט נישט געציילט דעם לעצטן דינר הרשות בידו, קען מען חרטה האבן, ווייל די קידושין זענען נישט חל ביז וואנען זי באקומט אלע הונדערט, און אויב כל זמן זי האט נישט באקומען איז נאך נישט חל. וואס זשע האסטו פריער געזאגט אז די קידושין זענען גלייך חל, אז דאס וואס מען דארף געבן מנה דאס איז נאר א תנאי. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך, דאמר ער האט געזאגט במנה זו, ער האט געזאגט ער איז איר מקדש במנה זו, דעמאלט איז די גאנצע מנה די כסף קידושין, דעמאלט זאגן מיר אז וויל ער די אשה זאל ווערן מקודש מיט די גאנצע מנה, און כל זמן ער האט נישט אפגעציילט די גאנצע מנה און נאכנישט געקומען צו איר, קען זי חרטה האבן. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו אזוי זאגן אז דא רעדט זיך במנה זו, והא מדסיפא במנה זו, אין די סיפא שטייט א דין ווען ער האט געזאגט מנה זו, ווייזט דאך אויס אז די רישא רעדט זיך במנה סתם, און אז ער האט געזאגט סתם מנה נישט זו דקתני סיפא אין די סיפא שטייט אמר לה ער האט געזאגט צו איר התקדשי לי במנה זו ונמצא ס'האט זיך ארויסגעוויזן מנה חסר דינר ס'איז נישט געווען קיין הונדערט ס'איז נאר געווען ניין און ניינציג או דינר של נחושת אדער איינס פון די סתם דינר איז פון כסף און דא איז געווען איין דינר פון נחושת אינה מקודשת איז עס נישט מקודש דינר רע די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס מען מיינט דינר רע דאס הייסט ס'איז געוועזן פון כסף נאר עס איז אביסל אפגעריבן נישט אלע מענטשן טוהן דאס נעמען בשעת הדחק איז עס געלט איז בדינר רע הרי זו מקודשת איז עס מקודש ויחליף ער זאל אויסבייטן. איז אויב די סיפא רעדט זיך במנה זו, ווייזט דאך אויס אז אין דער רישא גייט ער מיר דערציילן דעם דין פון מנה סתם, און דאך זאגן מיר ביי מנה סתם זאגן מיר אז ער ווערט נישט גלייך מקודש נאר דווקא מען האט געגעבן די גאנצע מנה, זאגט די גמרא לא ניין, רישא וסיפא דאמר במנה זו, די רישא רעדט זיך אויך במנה זו, און ס'איז נישט דא קיין צוויי פאלן, ופרושי קא מפרש, ער איז מפרש, רצה אחד מהם לחזור, אז איינער וויל חרטה האבן קאן ער חרטה האבן, אפילו בדינר האחרון, אפילו ווען מען האט נאך נישט געגעבן דעם, מען האט שוין אלעס געגעבן, נאר עס פעלט נאר דער לעצטער דינר הרשות בידו כיצד, ווי איז דאס? כגון דאמר לה במנה זו, אבער ווי איז זיין מנה סתם ווערט זי גלייך מקודש.

ביי מנה סתם זאגן מיר לא הוו קידושין איז נישט קיין קידושין כל זמן מ'האט אלעס נישט געגעבן במנה זו מיבעיא, אוודאי אוודאי איז דאך פון דעם א ראיה אז די רישא רעדט זיך אויכעט במנה זו, און די סיפא איז פרושי קא מפרש ווי איז אבער במנה סתם איז די קידושין קידושין. זאגט די גמרא אי משום הא, פון דעם אויב ווילסטו א ראיה ברענגען אז די רישא רעדט זיך ביי מנה זו לא איריא איז נישט קיין ראיה. תנא אין אמת'ן וויל איך זאגן רעדט זיך די רישא ביי מנה סתם. איי אויב עס שטייט מיר שוין דער דין פון מנה סתם איז דאך שוין א כל שכן מנה זו. נאר וואס איז זאל מיר נאר שטיין די רישא. ווען ס'זאל מיר נאר שטיין די רישא וואלט איך איינגעלערנט אז דער רישא רעדט זיך במנה זו, תנא סיפא, ער לערנט מיט די סיפא, אז די סיפא רעדט זיך במנה זו לגלויי רישא, דאס איז מען מגלה די רישא אז דער רישא רעדט זיך במנה סתם, שלא תאמר, זאלסט נישט זאגן, ווען ער זאל נאר לערנען די רישא, זאלסטו נישט זאגן אז רישא רעדט זיך במנה זו, אבל במנה סתם הוו קידושין, תנא סיפא לערנט מען די סיפא במנה זו, אז במנה זו איז דעתה אכוליה מכלל דרישא במנה סתם ואפילו הכי לא הוו קידושין, פון דעם האב איך נישט קיין ראיה, קיין קשיא נישט דא, אבער קען זיין אז דער רישא רעדט זיך במנה זו ופרושי קא מפרש, אבער דאס וואס דו האסט געוואלט ברענגען א ראיה, ס'איז נישט קיין ראיה. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, מונה והולך שאני דדעתה אכוליה, רב אשי זאגט אזוי, אז דער רישא קען זיך רעדן במנה סתם, דאך עט נישט זיין קיין קשיא אויף רבי אלעזר. ווייל אויב זי זעט ער הייבט אן גלייך צו ציילן טראכט זי מיט די גאנצע מנה, אבער דארטן ווי ער האט איר געזאגט מנה סתם און ער האט נישט געציילט, ער גיט איר נאר איין דינר און זי האט עס גענומען, האט זי עס גענומען לשם קידושין נאר ער זאל שפעטער צוצאלן, לויט רב אשי'ן קומט אויס אז ביי מנה סתם איז דא א חילוק אין דין צו מונה והולך צו נישט, מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא אז אויב מ'האט געפונען דינר של נחושת איז אינה מקודשת, פרעגט די גמרא האי דינר של נחושת היכי דמי, וואס וויאזוי רעדט זיך דא? אי דידעה ביה אז זי האט געוואוסט אז דער דינר איז פון נחושת, הא סברה זי האט דאך געוואוסט וקיבלה זי האט עס גענומען אויף זיך, פארוואס שטייט אינה מקודשת זי דארף זיין מקודשת, זאגט די גמרא לא צריכא דיהביה ניהלה בליליא, וואס האט ער געגעבן ביינאכט, זי האט אים נישט געזען אז עס איז פון נחושת, אי נמי דאשתכח ליה ביני זוזי, אז עס איז געוועזן צווישן די אנדערן אויסגעמישט און זי האט נישט פריער דערקענט. פרעגט די גמרא האי דינר רע היכי דמי, ביי דינר רע האבן מיר געזאגט אז יא מקודשת נאר ויחליף, וויאזוי רעדט זיך דאס? אי דלא נפיק, אויב עס רעדט זיך מען קען דעם דינר רע נישט אויסגעבן, היינו דינר של נחושת, איז דאך די זעלבע זאך פון דינר פון נחושת, פארוואס איז דאך זאגן מיר אז ביי דינר רע מקודשת, ביי דינר נחושת שטייט דאך אז אינה מקודשת. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, עס רעדט זיך אז ס'איז געווען ניט פון נחושת, א זילבערנע דינר, נאר וואס דען, ס'איז געווען אפגעריבן צי אנדערע זאכן, ס'האט געפעלט די צורה, כגון דנפיק על ידי הדחק, מ'קען אים אויסגעבן, נאר על ידי הדחק דורך שוועריקייטן, דעמאלט זאגן מיר מקודשת איז זי מקודש, אבער זי קען פארלאנגען פון אים ויחליף ער זאל איבערבייטן. רש"י. אמר רבא אמר רב נחמן, האט רבא געזאגט פאר רב נחמנען, אמר לה, ער האט געזאגט צו איר, התקדשי לי במנה, זיי מקודש צו מיר פאר הונדערט דינרים. קיין געלט האט ער יעצט נישט געהאט, נאר א משכון, והניח לה משכון עליה, ער האט איר געגעבן א משכון, אינה מקודשת, איז ער נישט מקודש. פארוואס? מנה אין כאן, ער האט איר נישט געגעבן קיין מנה, און אויב ער האט איר נישט געגעבן קיין מנה, משכון אין כאן, אויף וואס איז דער משכ'ן? איז דער משכון אויכעט גארנישט ניט? די תוספות איז דא מסביר, תוספות איז דא מסביר די זאך, פירוש, ואינה מקודשת לפי שאשה נקנית בכסף, והכסף אינו בעין, כסף האט ער נישט געגעבן, היאך יקנה, ווי קען קונה זיין דעם משכון, שאין המשכון תחת הכסף, כיוון שלא ישאר ביד האשה, ווי קען ער יא קונה זיין די פרוי, ודאי אם אמר לה התקדשי לי במשכון זה, והמשכון יהא שלך. בין איך געווען מקדש מיט דעם משכון, וואס איז דער פשט והמשכון יהא שלך, אויב אזוי דאך איז נישט קיין משכון, נאר ער זאגט צו איר אז דו וועסט וועלן, קאנסטו מיר צוריק געבן, כ'וועל דיר געבן געלט, פשיטא דמקודשת, אבער דא א, אז קיין הלוואה איז דא נישט געוועזן, ס'זאל זיין חל א משכון. נאר האט ער געזאגט איך לאז איבער א משכון אויף דעם, קיין מעשה קידושין איז נאך נישט געוועזן. איתיביה רבא לרב נחמן האט רבא געפרעגט א קשיא רב נחמנען מיר האבן געלערנט קידשה במשכון האט ער מקדש געווען מיט א משכון מקודשת איז זי מקדש. ענטפערט די גמרא, התם, דאס וואס שטייט דארטן קידשה במשכון מקודשת, מיינט מען במשכון דאחרים, ער האט געהאט אין זיין האנט א משכון וואס אנדערע מענטשן זענען אים געווען שולדיג געלט, דעריבער איז זי מקודש ווייל דער מלווה האט א קנין אין דעם משכון, וכדרבי יצחק, ווי רבי יצחק האט געזאגט, דאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, מנין לבעל חוב שקונה משכון, פון וואנעט ווייס איך אז דער בעל חוב איז קונה די משכון? שנאמר שטייט אין פסוק, אויב דו וועסט אים צוריק געבן די כסות יום בייטאג צו די כסות לילה ביינאכט, ולך תהיה צדקה, וועסטו ווי מען זאגט געבן צדקה. און ווי תוספות טייטשט אפ אז דאס ווארט צדקה ווערט אנגערופן אז איך גיב מיינס א זאך אוועק צו דעם אנדערן, אם אינו קונה, אויב דער מלווה איז עס נישט קונה, גיט ער דאך דעם לוה דעם לוה'ס א זאך, צדקה מנין, פארוואס ווערט עס גערעכנט צדקה? מכאן פון דא איז א ראיה לבעל חוב שקונה משכון דעריבער אז ער האט איר מקדש געווען במשכון של אחרים ווערט זי מקודש. תוספות פרעגט, לאמיר זאגן די צדקה איז דאס וואס ביסט מקיים די מצוה וואס דו גיבסט אים צוריק די משכון, זאגט תוספות צוויי תירוצים איין תירוץ זאגט ער, ווייל אויב איך זאל זאגן אז די משכון באלאנגט נישט צו דעם מלווה, און שטייט דארט אין פסוק ושכב בשלמתו וברכך און ער וועט דיר בענטשן, און אויב דער האט נישט קונה געווען דער מלווה דעם משכון, ער טוט בענטשן הייסט עס ריבית דברים. נאך זאגט תוספות אז דאס ווארט צדקה מיינט מען ער גיבט זיין אייגענע זאך אוועק, נישט ווי עס שטייט אין פסוק דארטן צדק צדק זאגן מיר הצדק משלך ותן לו דערציילט די גמרא א מעשה בני רב הונא בר אבין די קינדער פון רב הונא בר אבין זבון ההיא אמתא האבן געקויפט א דינסט בפריטי זיי האבן געדארפן באצאלן פאר דעם פרוטות צו באקומען פאר דעם פרוטות. לא הוו בהדייהו, זיי האבן נישט געהאט מיט זיך קיין פרוטות, אותיבו נסכא עליה, האבן זיי געגעבן א משכון א שטיק זילבער. לסוף, די ענדע אייקר אמתא, ס'געוואר דער פרייז פון די דינסטן איז געווארן טייערער, און דער מוכר האט געהאט חרטה. אתו לקמיה דרב אמי איז מען געקומען פאר רב אמי אמר להו האט ער געזאגט צו זיי פריטי אין כאן מען האט זיך אויסגענומען צו מאכן דעם קנין מיט פרוטות איז קיין פרוטות האט מען דאך נישט באצאלט אויב אזוי נסכא אין כאן איז די נסכא דער משכון איז אויך גארנישט ניט ווען זאלן געווען געבן די פרוטות, וואלטן זיי געווען קונה געווען, ווייל עבד כנעני נקנה בכסף קאן גארניט מיט זיין, אבער דא אמ וואס איז געווען די קנין, מען האט דאך נישט געגעבן די נסכא בתורת קנין, מען האט דאס געגעבן בתורת משכון, אבער קיין קנין איז נאך נישט געוועזן. קען מען נאך חרטה האבן. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי במנה, זיי מקודש צו מיר מיט דיע הונדערט זוז נטלתו האט זי דאס גענומען וזרקתו לים זי האט אריין געווארפן דאס אין ים אריין פאר אים גלייך אויפן ארט האט זי אריין געווארפן או לאור אדער אין פייער או לכל דבר האבד אדער יעדע זאך ווי עס ווערט פארלוירן צו יעדן ארט ווי עס ווערט פארלוירן האט זי געווארפן אינה מקודשת ווערט זי נישט מקודש. ווייל דאס באווייזט ווי איינער זאגט, איך וויל עס נישט, איך וויל נישט. פרעגט די גמרא, ווייזט אויס ווען איז זי נישט מקודש, אויב זי האט עס אוועק געווארפן למקום האבד, א ארט וואו עס ווערט פארלוירן, הא אבל שדיתינהו קמיה, אויב זי האט עס געווארפן פאר אים אויף אזיין ארט וואו עס ווערט נישט פארלוירן, הוה קידושין, ווייזט אויס עס איז יא קידושין, פארוואס זאל עס זיין קידושין מיט די מאל וואס זי ווארפט אוועק די קידושין? הא קאמרה ליה זאגט זי דאך צו אים, שקול נעם לא בעינא איך וויל נישט ווערן מקודש, זאגט די גמרא, לא מיבעיא קאמר, אויב זי ווארפט פאר אים נישט למקום אבד איז מער א זיכערע זאך אינה מקודשת. לא מיבעיא שדיתינהו קמיה דלא הוה קידושין, ווייל זי זאגט דאך אז זי וויל נישט, אבל אויב זרקתו לים, זי האט עס געווארפן אין ים, או לאור אדער אין פייער, אימא וואלט איך געוואלט מיינען כיוון דמיחייבא בהו, ווייל איז זי דאך געווארן מחויב צו באצאלן דאס קדושי קדיש נפשה, אויב זאל נישט זיין מקודש וועט זי דאך דארפן אים באצאלן, זאגן מיר, זי האט באשלאסן זאל ווערן מקודש, און ווייל עס איז איר זאך, והא דקא עבדא הכי, דעריבער האט זי אזוי געטון, עס געווארפן למקום אבד, סברא זי טראכט, איבדקיה להאי גברא, איך וויל בודק זיין דעם מענטש, אי רתחנא הוא, צו ער איז א כעסן, אי לא, צו נישט. דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז דעמאלט ווען זי ווארפט אריין אין ים זאלן די קידושין זיין גוטע קידושין, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אפילו אין אזיין פאל וזרקתו לים איז אויך דער דין אז די קידושין איז נישט קיין קידושין. די געלט דארף זי אומקערן שוין דא א חילוק אויב זי האט עס דירעקט געווארפן אין ים אריין, דארף זי אומקערן ווי אדם המזיק, אבער אויב זי האט עס געווארפן פאר אים און נאכער איז עס געקומען עפעס א ווינט און עס געווארפן אין ים אריין, איז זי נאר אזוי א גורם. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, איינער זאגט צו א פרוי, התקדשי לי במנה, ווער מקודש צו מיר מיט דיע הונדערט זוז, האט זי געזאגט, תנם גיב זיי לאבא צו מיין טאטן, אדער זי זאגט לאביך צו דיין טאטן, אינה מקודשת, ווערט זי נישט מקודש. איי, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז תן מנה לפלוני ואקדש אני לך, האט מען דאך געלערנט, ווערט זי יא מקודש, אזוי האבן מיר דאך געלערנט מיט דעם דין פון. ערב, פארוואס איז דא שטייט אינה מקודשת? איז רשי מחלק דארטן נא האט זי געזאגט צו אים פריער, דו ווילסט איך זאל ווערן צו דיר מקודש, גיב דעם מענטש מנה וועל איך ווערן מקודש. אבער דא איז אז ער האט דאס געזאגט זאגט זי ווי איינער זאגט, גיב אוועק די געלט אנדערע. ווי איז אבער אז זי האט געזאגט על מנת שיקבלום לי, גיב זיי לאבא ולאביך זיי זאלן דאס נעמען פאר מיר, איז דער דין מקודשת, איז זי יא מקודש. תנא אבא, ס'ווערט מיר דערמאנט אבא מיין טאטע און אביך דיין טאטע. אבא מיין טאטע להודיעך צו דערציילן כח דרישא, כאטש ס'איז איר טאטע דאך זאגן מיר זי מאכט זיך נישט, זי וויל זיך נישט מקדש זיין. תנא אביך, ער לערנט מיר אביך, אז זי האט געזאגט צו דיין טאטן להודיעך כח דסיפא, אז אויב זי האט געזאגט על מנת שיקבלום לי, איז זי מקודש, כאטש ער איז נישט איהר'ס קיין קרוב. התקדשי לי במנה, ער האט צו איר געזאגט זיי מקודש צו מיר במנה מיט דיע הונדערט דינרים, האט זי געזאגט תנם לפלוני גיב עס פאר דעם מענטש אינה מקודשת ווערט זי נישט מקודש, ווי איז אבער זי האט געזאגט על מנת שיקבלם לי גיב עס צו דעם מענטש ער זאל עס נעמען פאר מיר, ער זאל ווערן מיין שליח מקודשת. וצריכא דארפן מיר דערציילן ביידע פאלן. דאי אשמעינן אבא ואביך, אז ס'זאל מיר געווען שטיין דער דין דער ערשטער פון אבא ואביך, וואלט איך נישט געוואוסט דעם דין פון תנם לפלוני, איך וואלט געזאגט אזוי, התם הוא דארטן דכי אמרה אז.

ממילא אז מען האט עס געגעבן לאבא ולאביך זיי האבן עס גענומען, איז זי מקודש. אבל פלוני, ביי א פרעמדן מענטש, לא, וואלט איך געזאגט, זי, זי בשעת מעשה האט נאך נישט מסכים געווען, וואס איז זי זיכער אז דער פלוני וועט גיין נעמען ווערן איר'ס א שליח? דעריבער דארפן מיר דערציילן אז ביי פלוני איז אויך דער דין אז אויב זי האט געזאגט על מנת שיקבלם לי איז די קידושין קידושין ואי אשמעינן פלוני, ס'זאל מיר שטיין דער צווייטער פאל אז זי האט געזאגט תנם לפלוני אינה מקודשת און על מנת שיקבלם לי מקודשת וואלט איך געזאגט הכא הוא דא דכי אמרה זי זאגט תנם לפלוני לא הוו קידושין. דלא מקרבא דעתה לגביה, זי איז נישט נאנט צו אים, למיתבה ליה במתנה, זאל אים געבן א מתנה, דעריבער זאגן מיר אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין אבל אבא ואביך, דמקרבא דעתה לגבייהו, אימא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו דעמאלט ווען זי האט נישט געזאגט על מנת שיקבלם לי, זי האט דאס נישט געזאגט וואלט איך אויך געוואלט מיינען, אימא במתנה יהבית ניהלייהו, זאל ווערן מקודש, ווייל דאס וואס האט זי געזאגט מ'זאל זיי געבן, זי וויל זיי געבן א מתנה, צריכא דארפן מיר דערציילן אז דארט איז אויך דער דין ביי אבא ואביך, אז אויב זי האט געזאגט תנם לאבא ולאביך איז זי אינה מקודשת, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט ער האט געזאגט צו איר התקדשי לי במנה, ווער צו מיר מקודש במנה, האט זי געזאגט, תנם על גבי סלע, לייג זיי אוועק אויפן שטיין, אינה מקודשת, איז זי נישט מקודש, ואם היה סלע שלה, אז דער שטיין האט באלאנגט צו איר מקודשת, לערנט רשי פשט, ווייל חצרו של אדם קונה, איז גלייך ווי זי האט דאס מקבל געווען. בעי רב ביבי, האט רב ביבי געפרעגט א שאלה, סלע של שניהם מהו, אז די סלע איז א שותפות'דיגער תיקו, וואס איז די שאלה? לאמער זען דעם דין פון חצר, לאמער זען די תוספות טאקע לערנט פשט, איך זאג עס קען נישט לערנען ווי רשי פשט, סלע שלה מקודשת ווייל חצרו של אדם קונה, אויב אזוי איז דאך נישטא קיין שום שאלה ביי סלע של שניהם, ווייל דער דין איז סלע של שניהם איז נישט קונה, איינער קען נישט קונה זיין פון דעם אנדערן. די שניהם מיינט דאס פאר פאר דעם. און תוספות לערנט ער ס'איז נישט תלוי בקנין חצרו, נאר דא האט צוטון מיט סמיכות דעת. אז ס'איז איר סלע טראכט איך זי וויל ווערן מקודשת, פרעגט ער די שאלה ווען ס'באלאנגט צו די ביידע צו סמכא דעתה צו נישט. תיקו. נאך א דין. התקדשי לי בכּכּר, ער האָט איר געזאָגט, װער מקודש צו מיר, איך גיב דיר פֿאַר דעם אַ ברױט. האָט זי געזאָגט, תּנהו לכּלבֿ, גיב עס אַװעק דעם כּלבֿ, אינה מקודשת. ואם היה כלב שלה, אַז ס'איז געװען איר כּלבֿ, מקודשת, װערט זי מקודש. בעי רב מרי, האָט רב מרי געפֿרעגט אַ שאלה, כּלבֿ רץ אחריה, א כלב יאגט נאך נאך איר צו בייסן איר, און ער איז איר דעמאלט מקדש, און זי האט געזאגט תנהו לכלב, מהו, ווי איז דער דין? צו זאגן מיר בההוא הנאה, אין די הנאה, דקא מצלה נפשה מיניה, וואס זי ראטעוועט מיט דעם וואס דער כלב באקומט דעם ככר לאזט ער איר אפ, גמרה, באשליסט זי, ומקניא ליה נפשה, איז זי מקודש דער הנאה, או דילמא, אדער מצי אמרה ליה זי קען זאגן צו אים מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן, דו דארפסט לא תעמוד על דם רעך, אז דו זעסט אז א כלב יאגט מיר נאך דארפסטו מיר ראטעווען, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה נאך א דין, התקדשי לי בככר, ער האט געזאגט צו איר ווער מקודש צו מיר מיט דעם ככר, האט זי געזאגט, תנהו לעני, גיב עס צום ארעמאן, אינה מקודשת, ווערט זי נישט מקודש, אפילו עני הסמוך עלה, אפילו דער ארעמאן איז אזעלכער וואס זי אלעמאל טוט שפייזן דעם עני, דאך ווערט זי נישט מקודש. מאי טעמא? אמרה ליה, זי זאגט צו אים, ריכטיג, איך שפייז טאקע אלעמאל דעם ארעמאן, און יעצט דארף איך נישט, ווייל דו האסט נישט געגעבן, אבער כי היכי דמחייבנא אנא, אזוי ווי איך דארף שפייזן דעם ארעמאן, הכי מחייבת ביה את, ביסטו אויך מחוייב, זי האט גארנישט ניט באקומען פון אים.